קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. פרשת לך לך הייבט אן מיט א אינטערעסאנטע זאך אז די ערשטע זאך וואס שטייט אין די פרשה איז לך לך מארצך, למעשה ווייסט מען אז באקאנט אז די ערשטע נסיון פון אברהם אבינו איז געווען, די אז ער האט זיך געלאזט אריין ווארפן אין פייער אין אור כשדים איז אויב אזוי אויב ס'איז טאקע אמת אז דאס איז געווען די ערשטע און פארוואס שטייט עס נישט אין די תורה אין סוף פרשת נח ווערט געברענגט ברמז אז אז ס'איז געשען די מעשה אז אז זיין ברודער ברודער פון אברהם איז איז געשטארבן שטייט

פארדעם אזוי וואלט א מענטש געקענט זאגן אז אזוי שטייט ביי אברהם אבינו אויך די ערשטע נסיון איז געווען אריינגעווארפן אין פייער, פארדעם האט די תורה דאס נישט געוואלט שרייבן. ס'איז איין דאס איז איין מהלך. נאך א מהלך וואס איז דא איז דא פון די חידא, ספר פתח עינים, ברענגט ער אז א מענטש וואלט געקענט זאגן אז ס'איז א ס'איז א ענין, מ'זעט ביי אברהם אבינו ער האט זיך אריינגעלייגט אין זיין נסיון, מ'וועט זען באלד וויאזוי די רמב"ם ברענגט עס ארויס. אז ער האט זיך מוסר נפש געווען, ער איז געגאנגען זיך שלאגן מיט אנדערע מענטשן ביז מען האט אים אריינגעווארפן, ער איז געגאנגען טון די זעלבע זאך מיט מאכן א א אויפשטעל, מיט ווייזן פאר די גוים ווער ס'איז גערעכט, און אייביג ווען די גוים גייען זאגן קעגן, גייען אונז זיך שטעלן קעגן, אונז גייען זיך אונז גייען זיך טון אזוי ווי אברהם אבינו. פאר דעם האט מען געזאגט, לאז אוועק די חלק, די חלק האט א געוויסע, פארשטייט זיך ס'האט געהאט א געוויסע תפקיד פון אברהם אבינו, ס'איז דא אמאל א איד אדער אידן וואס דארפן וואס דארפן טוהן דעם דעם סארט ארבעט אויכעט, אבער אבער סתם פאר סתם א איד איז נישט כדאי צו זיך אפלערנען פון דעם כאילו אז דאס איז א איינע פון די עיקר זאכן, פאר דעם האט מען געזאגט קודם הייב אן ביי לך לך, הייב אן ביי די פשוטע זאכן און שפעטער גיי גיי ווייטער, שפעטער דא נאך א זאך, אז ס'איז דא, איך וועל זאגן קודם בקיצור, איך בין נישט, איך וויל נישט אריין גיין אין זיין דיון, דער אגרא דכלה, דער בני יששכר, שרייבט אז בעצם על פי הלכה שרייבט ער אז אברהם אבינו אין די צייט האט געהאט א דין פון א בן נח, האט זיך נישט געמעגט הרג'נען אויף קידוש השם.

מאכט דאס נישט קיין נפקא מינה, איז א מענטש אמאל טראכטן אז מזלזל זיין אין די קליינע זאכן, און ער וועט ווארטן אויף די ניסיון, אזוי ווי מיר האבן געזאגט פריער, אבער בעצם ער וועט מיינען אז א ניסיון מיינט נאר גרויסע זאכן, א ניסיון מיינט נישט די זאכן וואס די אייבערשטער האט פון דעם נישט קיין נפקא מינה, פאר דעם האט מען געזאגט אפילו לך לך איז איז די זעלבע זאך ביי די אייבערשטער, די זעלבע זאך צו ס'איז א ענין פון לך לך צו ס'איז א ענין פון דעם, יעדע מצוה וואס איז רצון השם איז אלעס האט א משמעות און מ'טאר נישט מזלזל זיין אין דעם חלק. בעצם בדרך הזה שטייט ממש דעם געדאנק שטייט אויך אין נעקסטע וואך פרשה, איז דא אסאך וואס שטעלן זיך די עקידת יצחק, וואס איז די גרויסע נסיון געווען זיך צו הרג'נען אויף קידוש השם, צו הרג'נען זיין זון אויף קידוש השם, ס'איז דאך א זאך וואס.

ווי פארקערט איז פון דעם ביי עקידת יצחק שטייט אין ספר דברי שמחה, דער אייניקל פון צאנזער רב שרייבט אין דברי שמחה שרייבט ער אז אז בעצם די זאך פון פון די נסיון איז געווען ביי אברהם אבינו אז ער האט נישט געזען וואס איז די תכלית פון די זאך, וואס איז די תכלית פון פון הרג'ן זיין זון אויף קידוש השם ער האט נישט פארשטאנען וואס איז די תפקיד פון דעם, אפילו ער וואלט עס געטון, אבער צו טון א זאך אן צו זען וואס איז מיין מסירת נפש

ווען ביי לך לך מארצך ווי אלט איז ער געווען און ווי אלט האט ער זיך מקבל געווען די די מצוה ווען איז ער געווארן איז דאס איז דא א גרויס דא א גרויסע חידוש א גרויסע חידוש די רמב"ם אנהייב הלכות עבודה זרה דא אין פרק א' איז די ערשטע צוויי הלכות רעדט ער פון די צייט פאר אברהם אבינו פון דור אנוש ביז אברהם אבינו וויאזוי עס איז געגאנגען די גוים געדינט עבודה זרה וויאזוי עס איז פארגעגאנגען איז דאס אויך נישט אזוי נוגע יעצט אבער ווער ס'קען ווער ס'וויל קען אריינקוקן וויאזוי עס איז פונקט פארגעגאנגען איך וועל אנהייבן ווי ער הייבט אן סוף הלכה ב' הייבט ער אן אז די אלע זאכן פון עבודה זרה איז געווען ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו דאס אלעס איז אנגעגאנגען די עבודה זרה און די איינרעדעניש וויאזוי מענטשן האבן זיך איינגערעדט מיט נביאי השקר מיט די אלע זאכן ביז אברהם אבינו איז געבוירן כיוון שגמל איתן זה זייט פון ווען ער איז געווארן דריי יאר אלט נגמל כאילו ער האט שוין נישט געדארפט צוקומען צו זיין מאמע התחיל לשוטט בדעתו האט אנגעהויבן צו טראכטן זיין מחשבות והוא קטן און ער איז דאך געווען קליין. ולחשוב ביום ובלילה, ער האט געטראכט א גאנצע טאג און נאכט פון דעם, והיה תמיה, ער האט זיך געוואונדערט, היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה מנהיג, ומי יסבב אותו, אזוי ווי מען ווייסט די באקאנטע מדרש פון בירה בלא מנהיג, לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו, עס קען נישט זיין עס גייט פון זיך אליין, ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, ער האט קיינעם נישט געהאט וועמען ער האט געקענט פרעגן די שוועריקייט וואס ער האט געהאט, אלא מושקע באור כשדים, מיינט ער איז געווען אריינגעלייגט אין אור כשדים בין עובדי עבודה זרה, הטיפשים, גארנישט געהאט. איז יעצט קומט נאך א חידוש. ואביו ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה, ווייסט מען דאך, זיי האבן געדינט עבודה זרה. אבער יעצט זאגט דער רמב"ם והוא היה עובד עמהם, ער אליין האט אויך געדינט עבודה זרה. נארמאל ווייסט מען, אברהם אבינו. ער זאגט, נארמאל ווייסט מען ווען מ'זאגט מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו רעדט מען פון תרח. אבער למעשה לויט רמב"ם רעדט מען פון אברהם אבינו אליין. און מ'וועט זעהן באלד, יא, און מ'וועט זעהן באלד ווי לאנג דאס איז געווען. מ'וועט זעהן באלד ווי לאנג דאס איז געווען. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, עס האט גענומען זייער לאנג ביז ער האט געטראפן דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש אלוקה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו. וידע, פון דעם האט ער געוואוסט, האט האמת איינגעזען, האט ער געוואוסט שכל העם טועים, אז אלע מאכן א טעות, ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם. ער האט געזען פון ווי די טעות איז געקומען, און יעצט זאגט דער רמב ם נאך א שורה, ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, ס'האט גענומען פֿערציק יאר ביז הכיר את בוראו.

עקב אשר שמע אברהם בקולי, זאגט ער, איז די ווארט עקב, איך ווייס נישט, מיינט דריי אותיות, איך ווייס נישט, ווייס נישט, קומט די כסף משנה, ברענגט אראפ פון פון ראשונים, והגהות כתבו בשם הרמך, שאפשר לקיים זה וזה, מען קען פארענטפערן די סתירה פון די רמבם מיט די ראבד אז מוז נישט זיין אז ס'איז א מחלוקת,

איז יעצט לאמיר זעהן א מינוט די נעקסטע פאר שורות וואס די רמב ם זאגט דא, כיוון שהכיר וידע, איינמאל ער האט שוין געוואוסט און ער האט שוין איינגעזעהן אדער ביי די פֿערציק אדער ביי די דריי ווענדט זיך, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים, ער האט אנגעהויבן ביי די פֿערציק ער האט אנגעהויבן

אלע זאל מען צוברעכן, און דער רמב ם זאגט וואס איז די סיבה פארוואס ס'איז דא א מצוה צו צוברעכן עבודה זרה, ס'איז נישט סתם א זאך פון כעס, אז מען וויילט, מען איז אויפגערעגט אויף יענעם, מען גייט יענעם צושמעטערן, נאר כדי שלא יטעו בהן כל העם, ס'איז א ענין אין דעם אז מענטשן זאלן נישט, מענטשן זאלן וויסן, זאלן נישט צוקומען צו א טעות, מען זארגט זיך פאר אנדערע מענטשן, כמו אלו שמדמין שוין, כיוון שגבר עליהם בראיותיו, איינמאל מען האט געזען עס איז געווארן שטארק זיינע ראיות און זיינע זאכן, ביקש המלך להורגו, די קעניג האט אים געוואלט הרג'נען, נעשה לו נס ויצא לחרן, די נס איז געווען נישט אזוי ווי עס שטייט ביי אונז ער איז אריינגעווארפן אין פייער ביי אונז אין מדרש, נאר נעשה לו נס ויצא לחרן, די נס איז געווען ער איז ארויס צו חרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוקה אחד לכל העולם, ולו ראוי לעבוד, האט דאס אויסגערופן, נאכדעם והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה איז ארומגעגאנגען צוזאמגענומען מענטשן, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם קל עולם. און שפעטער שטייט אויך און דער רמב ם ענדיגט צו וויאזוי שפעטער שפעטער האט וויאזוי ער האט שפעטער געשריבן געשריבן ספרים חיבר בו ספרים אין נצרות האט געשריבן, ספרים ווייטער געבן פאר יצחק יעקב אויף שבט לוי, שוין, איז למעשה איז דא דא פארשידענע חידושים וואס נארמאל לערנט מען אביסל אנדערש, אקעי די ערשטע זאך האט מען געזאגט וועגן די פערציג יאר, צווייטע זאך אז די נס איז געווען יצא לחרן. שפעטער אז ער איז ארום געגאנגען את הנפש אשר עשו בחרן לערנט מען נארמאל אז עס איז געווען די מענטשען נאר פון חרן דארט איז געווען מענטשען אבער דא שטייט אז עס איז געווען מעיר לעיר ממלכה לממלכה איז צוגעקומען מענטשען אויפן וועג אסאך מענטשען איז למעשה ווייסט מען אז די ס'איז דא א א גרויסע קשיא מען פרעגט שטייט אין פסוק את הנפש אשר עשו בחרן אז ער האט געברענגט אסאך מענטשן אדער באשאפן מגייר געווען, יא, איז למעשה ווייסט מען אז א גר זיך מגייר זיין דארף מען מקבל זיין אלע אלע מצוות התורה, תריג מצוות, אויב ער'ט א ספק אפילו אויף איין מצוה צו אז מ'קען עס נישט מקיים זיין קען מען נישט ווערן א גר, איז דאך קלאר, אזוי אברהם אבינו האט דאך אונטערגענומען, ער האט זיך מגייר געווען, די לשון פון פרקי דרבי אליעזר איז שטערקער,

ניין למעשה א א א גר מוז זיך אונטערנעמען אלע מצוות. איז איינע פון די מצוות איז איינע פון די מצוות איז האבן געשמועסט אז ער מוז זיך מוסר נפש זיין אויף קידוש השם. אויב אזוי ונקדשתי בתוך בני ישראל אנדערע זאכן מוז זיך מוסר נפש זיין אויף קידוש השם. ער האט אויסגעלערנט די לשון המדרש פון פרקי דרבי אליעזר אויך איז אז ס'איז געווען אלפים ורבבות ס'איז געווען טויזענטער מענטשן וואס אברהם אבינו האט מגייר געווען. און עס האט ער'ט אויסגעלערנט הייסט פאר פול מיט מענטשן זאגט ער אזוי די רמבם זאגט אז ס'איז געווען א גרויסע עולם וואס איז געקומען און מען האט זיך און ער האט אויסגעלערנט אז וואס איינע פון די מצוות ער האט אויסגעלערנט אלע מצוות. וואס הייסט?

איז וואס איז די נסיון בכלל אז ער האט זיך ער האט זיך מוסר נפש געווען? ער איז דאך געווען העכער ער האט דאך אויסגעלערנט יעדן איינעם ער איז דאך שוין געווען דארטן. נאר זעהט זיך אויס אז אויסלערנען פאר יענעם וואס דארף זיך מוסר נפש זיין קידוש השם איז לייכטער ווי צו ווי צו טוהן אליין. מען קען אויסלערנען פאר טויזענטע מענטשן מוסר נפש זיין אבער פאר זיך אליינס איז אסאך מאל א צווייטע מעשה. וועגן דעם מיינט עס בעצם פשוט פשט יא אז אז מען זעהט דאך אז עס איז געווען א נסיון

ער האט עומד געווען צען נסיונות וצפוי היה לפניו שעתידים בניו לנסות לקדוש ברוך הוא עשרה נסיונות, אז די פארוואס איז געווען עשרה נסיונות? ווייל ער האט געוויסט אז די אידן גייען צען מאל אויספרובירן דעם אייבערשטן, זעט זיך אויס אין די מדבר איז געווען צען מאל וואס די אידן האבן געבעט די אייבערשטער והקדים הרפואה למכתם, ער האט געוואלט מקדים זיין, ער האט געוואלט אוועק נעמען די קטרוג פון כלל ישראל, האט ער קודם זיך אנגעטראגן נאך צען נסיונות, כדי עס זאל אוועק נעמען די קטרוג דעמאלטס, שוין א חידוש. ניסיון הראשון, די ניסיון הראשון איז געווען וואס מיר האבן יעצט געשמועסט, ניסיון כשנולד אברהם אבינו ביקשו כל גדולי המלכות להורגו, מען האט געוואלט הרג'נען גלייך ווען ער איז געבוירן, אזוי שטייט דא, ונחבא מתחת לארץ שלש עשרה שנה, דרייצן יאר איז ער געווען באהאלטן אונטער די ערד, שלא ראה לא שמש ולא ירח, בכלל נישט אויף, בכלל נישט ארויסגעגאנגען, ולאחר שלש עשרה שנה יצא מתחת לארץ, דעמאלטס איז ער ארויסגעגאנגען פון אונטער די ערד, מדבר בלשון הקודש, א חידוש, מאס אשרים ושיקץ הפסילים, דארף מען אויך וויסן אז עס גייט צוזאמען מיט די רמב"ם, ובטח בצל יוצרו, גלייבט אין די אייבערשטער, אמר ה' צבקות אשרי אדם בוטח בך, יא. דאס איז געווען די ערשטע נסיון. צווייטע נסיון זאגט פרקי דרבי אליעזר, נסיון השני נתנו בבית האסורים עשר שנים, מ'האט אים אריינגעלייגט אין תפיסה נאך צען יאר, דאס הייסט חוץ פון די דרייצן יאר וואס איז געווען ער איז געווען אונטן דרייצן יאר, איז נאך צען יאר איז ער געווען אין א תפיסה. און בקיצור ס'איז דא שיטות ווי עס איז געווען, לאחר עשר שנים שלחו והביאו אותו, ביי די דרײַ און צוואַנציק האט מען אים גערופן, ונתנו בתוך כבשן האש, דעמאלטס איז געווען די מעשה פון כבשן האש, ביי דרײַ און צוואַנציק, ביי דרײַ און צוואַנציק, יא, יא, און מלך הכבוד פשט יד ימינו, והצילו מתוך כבשן האש.

זאגט מען די די דריי אבות, אנהייב אנהייב שמונה עשרה אנהייב די ברכות דריי, שפעטער ענדיגט מען מגן אברהם, דאס איז די פשוטע פשוטע פשט. איז דא זייער אינטערעסאנט אז די די דברי ישראל פון מאזשיץ ברענגט דריי מהלכים זייער ענליך איינס צו די אנדערע אבער יעדע איינס פאר זיך איז א שטארקע א שטארקע מעסעדזש ווי מ'רופט עס, וועגן די רש"י. אז בך חותמין אז מען ענדיגט מיט מיט אברהם אבינו איז לאמיר זעהן א מינוט קורץ וואס ער זאגט ער זאגט קודם בשם זיין טאטע אדוני אבי מורי זכר צדיק וקדוש לברכה אמר בך חותמין היינו החתימה וקץ הגלות ועקבתא דמשיחא די צייט פון פאר משיח וועט קומען יהיה בחסד ורחמים דעמאלס וועט זיין אסאך חסד ורחמים דאס הייסט אז אז די די צייט די תקופה וועט נישט זיין א תקופה פון מידת הדין, מען ווייסט עקבתא דמשיחא בעצם איז איז א איז א שווערע תקופה, אבער ער זאגט אז די די די די צייט ממש פאר משיח וועט קומען וועט זיין בחסד ורחמים, ס'וועט יא זיין א גוטע צייט, יא זיין א גוטע צייט. און ער וויל זאגן מיט דעם אז אז אז אז לויט דעם בך חותמין מיינט צו זאגן אז די חסד פון אברהם אבינו איז נישט אז די אייבערשטער וועט זיך פירן מיט אונז מיט מידת אברהם אבינו מיט מידת החסד דאס איז איין זאך און שפעטער דא נאך א פשט אז אין הגליות מתכנסות שטייט אין ילקוט שמעוני אין נ"ך אין הגליות מתכנסות אלא בשכר אמונה, אז די די לעצטע גליות וועט זיך ענדיגן מיט די בשכר האמונה, אפילו אידן האבן אסאך זכותים אסאך אסאך זאכן, אבער די שכר אמונה דאס איז דאס וואס גייט ברענגען די ישועה, והיא מדרגת אברהם אבינו, דאס איז מידת אברהם אבינו, וואס שטייט ביי אברהם אבינו, והאמין בהשם, ער האט געגלייבט אין די אייבערשטער, ער האט גע'פועל'ט די ענין פון אמונה, אזוי ווי עס האבן געזען דא באריכות אין רמב"ם און אנדערע ספרים, אז ער האט זייער שטארק געארבעט אויף דעם, איז וועגן דעם בך חותמים היינו בשכר האמונה וועט זיין די החתימה והגאולה שהאמונה היא העיקר לפני הגאולה פאר די גאולה איז די אמונה די עיקר עס קען זיין טאקע מען זאגט דאך אז הצדיק באמונתו יחיה איז אויף דעם שטייט אלע מצוות בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיה אבער ס'איז נישט נאר ס'נישט נאר סתם אזוי בכללות נאר בפרט ספעציעל פאר משיח וועט קומען איז דאס די עיקר זאך וואס גייט זיין שפעטער ברענגט ער נאך א פשט. און דאס איז בעצם די, מ'קען זאגן, א פשט פון, מ'קען דאך אסאך לערנען פון דעם. קוק ס'איז דאך דא שלשה דברים, שלשה דברים העולם עומד, די דריי זאכן וואס די וועלט שטייט, תורה עבודה גמילות חסדים, וועגן דעם טאקע זאגט מען אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב, וואס דארף מען זאגן אלע נעמען, וואס קען מען נישט זאגן אלקי האבות, ווייל מ'וויל יעדע איינס פון די דריי ווילן מיר מעורר זיין אז די אייבערשטער זאל אונז העלפן בזכות פון די פון די תורה די עבודה גמילות חסדים אלע דריי עניינים אז אלע דריי בעצם זענען זענען זייער שטארק וויכטיג אבער זאגט ער ואמר ער ער זאגט ער בשם זיין זיידע שעד הבעל שם טוב זכרונו לברכה היה העולם עומד על עמוד התורה ביז די בעל שם טוב איז די וועלט געשטאנען בעיקר אויף די עמוד התורה מער ווי אלע אנדערע זאכן און מן הבעל שם טוב זכרונו לברכה, פון דארטן התחיל עמוד העבודה, דער בעל שם טוב האט אנגעהויבן די סדר העבודה, דאס איז געווען די צווייטע זאך, וואס דעמאלטס ווייסט מען אז אז יענע תקופה האט מען אסאך געטוישט די, פארשטייט זיך חס ושלום מען האט נישט ממעט געווען די אנדערע זאכן, אבער עס איז געווען זייער שטארק די ענין פון מען ווייסט אז די בעל שם טוב ותלמידיו זענען געווען שעות ארוכות אויפן פעלד, שעות ארוכות התבודדות, די עמוד העבודה איז געווען זייער שטארק. אבער האט זיין זיידע געזאגט, ועכשיו, בעקבתא דמשיחא, היינטיגע צייטן, קיום העולם הוא על עמוד גמילות חסדים, היינטיגע צייטן איז די עיקר, עס האט זיך צוריק געטוישט ווייטער פון די בעל שם טוב צייטן, עס איז געווארן אז עמוד גמילות חסדים איז די עיקר ענין וואס איז דא היינטיגע צייטן. און זאגט אין דברי ישראל ווייטער, ענין הוא כי באמת צריך האדם להיות עובד בשלושתם, א מענטש בעצם דארף טון אלע דריי, אך כל זה היה מקודם שהדורות היו שלימים בכוחם, אמאליגע צייטן איז געווען מען איז געווען שלמים בכוחם שלא התגבר עליהם עול הגלות כל כך, די גלות איז נישט געווען אזוי שטארק, אבל עכשיו בעוונותינו הרבים מחמת אריכות הגלות נשמט לבבינו, ס'איז די הארץ איז געווארן שוואכער, עד שאין בנו כח לתורה לעבודה כראוי, היינט האבן נישט מער קיין כח ריכטיג צו דאווענען און לערנען וויאזוי עס וואלט געדארפט צו זיין, על כן עכשיו עיקר קיום העולם הכל תלוי בגמילות חסדים, היינטיגע צייטן איז די עיקר קיום פון די וועלט איז דורך גמילות חסדים, ועל ידי זה נותן קיום לכל, די ענין פון גמילות חסדים היינט אויב מען איז דאס מקיים, כי ענין גמילות חסדים הוא שנותן אף שאין מגיע לו מצד הדין, אז אויב א מענטש האט נישט מקיים געווען די אנדערע צוויי זאכן וואס דארף צו זיין תורה מיט עבודה, אבער וויבאלד ער ווייסט גמילות חסדים, וואס גמילות חסדים מיינט דאך אז מען טוט פאר יענעם א זאך וואס מען איז נישט מחויב, אויב איז א זאך וואס מען איז מחויב, ווערט עס נישט אנגערופן גמילות חסדים, גמילות חסדים איז א זאך וואס מען דארף נישט טון, איז אויב איך טו פאר יענעם א זאך וואס איך דארף נישט טון, איך שטעל מיך נישט אויף מיין גרעניץ נאר איך גיי אביסל ווייטער פאר יענעם, דעמאלס וכן יתעורר למעלה גם כן להשפיע עלינו מידת טובו לבד, קומט ארויף פאר אונז אויך א השפעה וואס בעצם לויט אונזערע דרגה וואלט נישט וואלט עס נישט געקענט וואלט נישט געדארפט קומען. פאר דעם זאגט ער אז בקיצור מ'דארף האבן אלע דריי, שפעטער זאגט ער זה שאמר רש"י זכרונו לברכה יכול יהיו חותמין בכולם, וואלט געקענט מיינען אז ווען משיח העט קומען פאר משיח העט קומען העט זיין אלע דריי שטארק,

איז נארמאל נארמאל לערנט מען אזוי ווי די תפארת שלמה שרייבט פרשת עקב און אזוי איז אויך באקאנט פון אסאך תלמידי בעל שם מיט נאך פריערדיגע אז די גאנצע וועלט אדם הראשון איז געווען אזוי גרויס ווי די גאנצע וועלט שטייט אין גמרא איז געווען מסוף העולם עד סופו איז יא איז דא שטייט א פשוטע פשט דאס אבער ס'מיינט דאך צו זאגן אז אונז אלע זענען א חלק פון איין גרויסע בנין פון פון די אדם פון די מענטש איז דא, יעדע דור האט זיך א צווייטע חלק פון די גוף וואס ער איז קעגן דעם, איז אונז זענען היינט עקבתא דמשיחא די די פיס ממש ביים סוף, אונז זענען ממש אונטן ביים סוף און מען דרש'נט דארטן והיה עקב תשמעון אז די שוואכע דור אויף דעם שפעטן שטייט די גאנצע בנין, אסאך מאל א מענטש וועט זאגן אז דא די קאפ איז חשוב, די הענט אפשר, אבער די פיס, די עקב איז נישט קיין חשובע מקום, אבער בעצם די גאנצע גוף, די גאנצע בנין שטייט אויף דעם, סאו אונזער דור איז בעצם, אלע דורות שטייען אויף אונז, נישט אז אונז שלעפן זיך מיט מיט פריערדיגע דורות, פארקערט אלע דורות איז געשטאנען אויף אונז, אזוי לערנט מען, אזוי לערנט מען איין פשט, אבער ער לערנט נאך א פשט. די עקב איז א פלאץ בעצם וואס וואס ס'איז ווייניגסטע ווייניגסטע חיות פון די מענטש בכלל, מען דארף מען דארף עס כמעט נישט האבן מיינט צו זאגן די מענטש פאר צו לעבן פאר צו לעבן פון אלע אנדערע קעגן אלע אנדערע חלקים פון די גוף איז עס זייער שוואך, איז בעצם איז איז בעצם וואס מען קען מיינען אז מען קען מען קען אפשניידן די פיס, ניין, די פיס איז א, יעדע חלק פון די גוף איז חשוב, און פארדעם זאגט מען עיקבתא דמשיחא אז אונז זענען היינט, אפילו אונז זענען אין א דור וואס עס כמעט נישט קיין חיות, כמעט נישט קיין קיין לעבן, עס האט כמעט נישט קיין השפעה אויף די גאנצע זאך, אבער ס'איז נאך אלץ די די פיס וואס מען שטעלט אוועק, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, אז מען העלפט צו צוויי, מען העלפט צו אנדערע מענטשן, אזוי האט מען געזאגט דא די ענין פון בך חותמין, דעמאלטס קען מען זוכה זיין צו עיקבתא דמשיחא, אז די עיקבתא דאס ברענגט די ענין פון אז משיח זאל קומען. דאס איז די דריי מהלכים מער ווייניגער וואס די דברי ישראל ברענגט דא.

אין די נייעס יעצט באשטייט נאר ארץ ישראל מיט מצרים, מ'רעדט פון גארנישט אנדערש, איז ממילא ס'דא נאר די צוויי לענדער, נאר די צוויי לענדער. יא גוט, לאמיר קודם זעהן, לאמיר קודם זעהן וואס די גמרא ברענגט דא אין נדרים, דף ל"ב עמוד א', עס איז א שפעציעל, ס'איז שפעציעל א שטיקל גמרא, שפעציעל א שטיקל גמרא וואס כדאי צו צו עס לערנען אינעווענדיג ווייל עס איז א גרויסע חידוש. אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים פארוואס האבן די אידן געדארפט גיין קיין מצרים פאר צוויי הונדערט צען יאר איז דא פארשטייט זיך די נארמאלע פשוט'ע פשט פון במה אדע און ס'איז דא נאך פשטים ס'דערמאנט אמ, יא, דאס זאגט בעצם, רבינו בחיי, רבינו בחיי, וואס? איין מינוט, יעצט לאמיר זעהן, עס איז דריי, איז די גמרא ברענגט דריי מהלכים, מיר זעהן באלד ווי אזוי אנדערע ראשונים לערנען, אבער די גמרא ברענגט דריי זאכן, די ערשטע זאך, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, ער האט זיך גענוצט, משתמש געווען מיט תלמידי חכמים,

ס'האט משתמש געווען מיט תלמידי חכמים זאגט די גמרא. ווייטער נאך א פשט, שמואל אמר, כדי שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא, ער האט געגאנגען קעגן, ער האט געפרעגט אויף די אייבערשטער, שנאמר במה אדע, דאס איז די פשט וואס רש"י ברענגט. נומער דריי, רבי יוחנן אמר, שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, ער האט נישט געלאזט מענטשן קומען צו ווערן ווערן אידן, שנאמר תן לי הנפש, דער מלך מיט מלך סדום האט אים געאפערט צו נעמען נאך מענטשן, האט ער געקענט זיי מקרב זיין, האט ער נישט גענומען, איז האט ער דורך דעם פארלוירן, פאר דעם האבן זיי געמוזט גיין אין שעבוד מצרים, דאס איז די דריי פשטים וואס די גמרא ברענגט, יא, דאס איז דריי מהלכים וואס די גמרא ברענגט, יעצט גיימער אריבער צו רבינו בחיי, ווער ס'האט עס, אדרבה קען. אריינקוקן ס'איז ממש זעהר שיין אראפגעברענגט, און ווער ס'האט נישט קען אריינקוקן אויך אין רמבן, ווייל דער רבינו בחיי ברענגט אראפ פון די פון די רמבן וואס איז געווען וועגן די פרשה דא. מינוט איך וועל שוין זאגן. אנטשולדיגט, איז דער איז דער אזוי דער דער דער רבינו בחיי איז דא אין פסוק י', און דער איך וועל זאגן נאר א מינוט ווי דער רמבן איז. דער רמבן איז אויך דארטן?

זאגט רבינו בחיי האבות סימנים לבנים, די אבות זענען דאך אייביג א סימן פאר די קינדער, והנה פרשה זאת במקרה אברהם אבינו עליו השלום הכל סימן לזרעו בגלות מצרים, ס'איז אלעס געווען א הכנה צו גלות מצרים, כי המצרים לקחו את אשתו, זיי האבן דאך גענומען די פרוי פון אברהם, השם יתברך נקם את נקמתו בנגעים גדולים והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, ער האט אים ארויסגענומען אסאך געלט. צוה עליו פרעה אנשים לשלחם, פרעה אליין האט געשיקט מענטשן זיי ארויס צו באגלייטן, וכל זה אירע לבנים, דאס אלעס איז געשען אויך פאר זיינע קינדער, והוא מה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה בבראשית רבה, דאס ער זאגט אויך אין בראשית רבה כל מה שתמצא באברהם תמצא בישראל, באברהם כתיב ויהי רעב בארץ, בישראל כתיב כי זה שנתים הרעב, פארוואס זענען די אידן אראפ קיין מצרים, די שבטים וועגן די הונגער, אזוי איז געווען אזוי איז געווען אברהם אבינו, באברהם כתיב ותוקח האשה בית פרעה איז געווארן גענומען בבית פרעה בישראל לקחו בנותיהם שנאמר וכל הבת תחיון באברהם כתיב וינגע השם את פרעה אז אה איז דאס איז שוין א חידוש אז נארמאל לערנט מען פארוואס האט פרעה געזאגט מ'זאל הרג'ן נאר די זכרים נישט די נקבות פשוט פשט לערנט מען ווייל ער האט געזעהן אז ס'גייט זיין א מושיע פאר די אידן וואס גייט ווערן געבוירן דארף מען אים הרג'נען אבער דא שטייט נאך א פשט. אז ער האט געוואלט האלטן די טעכטער כדי צו קענען חתונה האבן מיט זיי. אזוי זאגט ער. לויט ווי ס'הייסט ביי אברהם כתיב נאך א זאך, וינגע ה' את פרעה, אז אז פרעה האט באקומען אסאך מכות וועגן די גאנצע מעשה דא, און די חזקוני מיט אנדערע זאגן אז ער האט באקומען צען מכות, די עשר מכות וואס אידן וואס די מצרים האבן באקומען שפעטער, האט ער באקומען דאס. זעט זיך אויס ער האט באקומען אין איין נאכט. האט ער באקומען אלע צוועלף מכות, געווען דארטן דם מיט צפרדע מיט כנים מיט ערוב, אלעס אלעס אין איין נאכט, אזוי זאגט דער חזקוני מיט אנדערע. שפעטער זאגט רבינו בחיי ווייטער נאך א זאך, בישראל כתיב עוד נגע אחד אביא על פרעה, באברהם כתיב ויקרא פרעה לאברהם, ער האט אים גערופן, ער האט געזאגט איש הנה אשתך קח ולך, גיי שוין ארויס, בישראל כתיב ויקרא למשה ולאהרן לילה, קומו צאו מתוך עמי אויך ארויסצוגיין. נאך א זאך, באברהם כתיב ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו, ער האט געשיקט מענטשן אים ארויס צו באגלייטן, בישראל כתיב למהר לשלחם מן הארץ, ער האט זיי געוואלט באגלייטן זיי זאלן שנעלער ארויסגיין, באברהם כתיב ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, ער איז ארויסגעגאנגען מיט אסאך סחורה, בישראל כתיב וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, זענען ארויסגעגאנגען מיט אסאך נכסים, דאס אלעס איז געווען אלעס זאכן וואס וואס רבינו בחיי ברענגט. וואס איז דומה געווען די די די מעשה פון אברהם אין מצרים און ווי די אידן זענען ארויס שפעטער. אז מען קוקט דא אריין אין די אין די פרקי דרבי אליעזר וואס איך האב פריער דערמאנט, זאגט ער

צו מעלדן פאר פרעה שכן הוא עתיד להכות את מצרים בנגעים גדולים, אז צו וויסן ער זאל וויסן אז יארן שפעטער גייען גייט נאכאמאל זיין אין די נאכט גייט זיין די הויפט פון די אלע מכות. און יא און רבי יהושע בן קרחה אומר, ביז יעצט האט מען שוין געזען אלעס צוזאמען לאמיר זאגן זעקס זיבן זאכן וואס איז געווען דומה די מעשה אבות סימן לבנים פון אברהם אין מצרים מיט אז די אידן זענען געווען, זאגט ער נאך א זאך, רבי יהושע בן קרחה אומר, מאהבתו אותה פרעה, פרעה האט זי אזוי ליב געהאט, כתב לה בשטר כתובה, כל ממונו, געשריבן זיין גאנצע געלט פאר שרה. בין כסף, בין זהב, בין עבדים, בין קרקעות, אלעס האט ער אוועק געגעבן. וכתב לה, יא, און נאך א זאך, וכתב לה את הגר בתו מפילגשו לשפחה, ער האט געגעבן זיין אייגענע טאכטער פאר א שפחה, ס'איז שוין א עקסטרעמע זאך צו מאכן פון א טאכטער פון א בת מלך א שפחה, און נאך א זאך.

זאגן אזוי כתב לה את ארץ גושן לאחוזה האט איר געגעבן ארץ גושן לפיכך ישבו ישראל בארץ גושן שהיא של שרה אמנו דאס איז געווען אונזערע אונזערע פעלד ממילא איז מען געגאנגען וואוינען אין ארץ גושן און פאר דעם אויך האט יעקב אבינו שוין נאך פאר מען איז אנגעקומען קיין מצרים האט ער געזאגט יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה ווי ווייסט ער גייט וואוינען אין גושן ווי קומט אפ צו אונזער אזוי מ'בויט ישיבות.

ער האט געלאזט אלע מתנות ביי איר, אפילו יא. אקעי, און איז און נאך א חידוש וואס ס'שטייט, ס'שטייט נישט דא, ס'שטייט מער אין פרשת מקץ, ווייסט מען אז די שר המשקים האט געזאגט פאר פרעה, ס'איז געווען ושם אתנו נער עברי, האט ער געזאגט אז ער איז א, יעדע ווארט וואס ער האט געזאגט האט געמיינט עפעס א חשבון קעגן יוסף, די חשבון איז געווען אז ער האט געוואוסט אז רשי ברענגט אז ער האט געזאגט אז א פרעמדע מענטש קען נישט זיין א קעניג אין מצרים, אויב אזוי ווי קען זיין שפעטער אז פרעה איז אזוי נתפעל געווארן פון אים און געווארן משנה למלך, כ'פארשטיי נישט, אדער פרעה אליין וואלט נישט געדארפט, אויב פרעה אליין האט אים געמאכט, אבער די עולם וואלט נישט געדארפט מסכים זיין, ס'איז קעגן די געזעצן פון מצרים, נאר איינמאל ער איז געוואר געווארן אז ער איז א אייניקל פון שרה אמנו, וואס לויט פארשידענע מדרשים איז זי געווען דארטן א קעניגן זעקס חדשים אפילו, געווען דארט א שטיק צייט, אבער זי איז געווען חתונה געהאט מיט פרעה, איז דאס און ער איז אייניקל פון דעם, ממילא הייסט נישט קיין פרעמדע מענטש, ווייל זי איז שוין געווארן, זי איז געווען בעצם א א תושב אין מצרים, אפילו פאר א קורצע צייט, אבער דאס אליין האט גע'כשר'ט די וועג פאר אברהם אבינו, וואס? איך זאג ס'איז דא. אזא מדרש, יא, די פארשידענע מדרשים זאגן אזוי, ספר הישר מיט אנדערע, אז נישט קיין חילוק, אפילו פאר איין טאג, אויב זי איז געווארן, אויב זי איז געווען א קעניגן דארט אפילו פאר איין נאכט, איז עס געווען גענוג פאר צו זאגן אז אייניקל פון א תושב פון מצרים איז שוין א כשר'ע מענטש צו זיין א צו זיין א קעניג. יא, איז די מעשה איז. דער דער מדרש זאגט, איך האב נישט יעצט צו עס איז מדרש תנחומא, צו עס איז טאקע דער צו דער רבינו בחיי, רבינו בחיי זעה איך ברענגט עס נישט, אבער דער מדרש תנחומא זאגט אז אז די גאנצע זאך מיט שעבוד מצרים, פארוואס זענען די אידן אראפ קיין מצרים איז געווען וועגן

אז אברהם אבינו האט געזאגט פאר שרה, אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, וחיתה נפשי בגללך, ער וויל האבן מתנות, רש"י זאגט יתנו לי מתנות. איז דא צוויי קשיות, איין באקאנטע קשיא איז דא אז שונא מתנות יחיה, נישט קיין שיינע זאך צו נעמען מתנות און זיכער נישט אזוי צו בעטן מתנות אזוי, איין קשיא, צווייטע קשיא וואס איז נאך שווערער, איז אין אין ביי סדום זעהט מען אז מלך סדום האט אים געוואלט געבן תן לי הנפש והרכוש קח לך געוואלט נעמען און דארטן האט דאך האט ער נאך איינגענומען דארט דארט פלוצלינג וויל ער נישט נעמען וואס האט זיך געטוישט פון דארט מיט דא וואס האט זיך געטוישט יא איז קודם איז דא פארשטייט זיך אויף די ענין פון שונא מתנות יחיה איז דא צוויי זאכן קודם דא א פשוטע פשוטע מהלך ברענגט עס אויך אראפ די קדושת ציון

דא נאך א פשט, שלמה קלוגער אין ספר אמרי שפר ברענגט א אינטערסאנטע חידוש, וואס איז די חילוק פון די צוויי, דא האט ער יא גענומען און דא האט ער נישט געגעבן קיין מתנות, ס'איז אזוי, אברהם אבינו בעצם האט געהאלטן מען זאל נישט נעמען, ס'איז נישט ריכטיג צו נעמען, אבער ער האט א פראבלעם, שטייט דא וילך למסעיו, ער איז געגאנגען צאלן זיינע חובות, ער האט געהאט חובות, צו זיין פרום אויף יענעמ'ס חשבון דאס איז שוין א פראבלעם, וויאזוי נישט נעמען קיין מתנות,

יד המלך, דא א ספר אויפן רמב"ם יד המלך, איך האב עס געזען וועגן א גאנץ אנדערע נושא, אנגעקומען צו דעם חידוש, איז ער ברענגט אין די, ער האט דארטן אין חלק ה, ס'איז דא פינף חלקים, חלק ה. איז דא הקדמה מאמר אמונה ובטחון, האט דארטן א מאמר וועגן אמונה ובטחון, דא אסאך זאכן וואס שטייט אין אנדערע פלעצער אסאך וואס שטייט נישט, איז איינע פון די זאכן וואס ער ברענגט דארטן איז די קשיא אז פארוואס דא שטייט ער האט יא גענומען און דא האט ער נישט גענומען, זאגט ער אזוי, אברהם אבינו האט געוויסט אז עס דא א זאך א מענטש דארף טון השתדלות, ווייסט דאך אז מען דארף זיך משתדל זיין אויף פרנסה, אבער א מענטש דארף וויסן, ער שטעלט זיך אויף א שאלה וויפיל השתדלות דארף מען טון קעגן קעגן די מידת בטחון, אלעס איז נאר ווילאנג ער פילט נאך אז ער איז נישט תולה אין די השתדלות, דארף טון השתדלות, מ'מוז טון די השתדלות מיט א ערנסטקייט מיט אלע זאכן, אבער א מענטש דארף וויסן די השתדלות ברענגט נישט די ברכה, די ברכה קומט פון די אייבערשטער, ס'איז דא א חיוב השתדלות, א מענטש דארף גלייבן אז ס'האט נישט, איינס איז נישט קעגן די צווייטע, ממילא זאגט ער אז אברהם אבינו ווען ס'איז געקומען אין מצרים, איז געווען א ענין פון א מתנת חינם, ער האט גארנישט געטוהן פאר דעם, פארקערט ער האט נישט געוואלט מ'רופט אוועק געבן זיין פרוי, ער האט גארנישט געטוהן, ער האט באקומען א זאך אן צו טוהן, האט ער געהאלטן אז דאס איז א חלק פון השתדלות אז ער דארף דאס נעמען, ווייל ער גייט זיך נישט איינרעדן אז ס'קומט וועגן זיין השתדלות איז געקומען די ברכה, דעמאלטס מעג מען נעמען, אבער ביי די מלך סדום, ער האט דאך געמאכט א מלחמה, ער האט כובש געווען די זאך, ווען עס איז אלעס געווען בסייעתא דשמיא, און עס איז אלעס געווען גרויסע ניסים, אבער ער האט מורא געהאט אז ער קען זיך איינרעדן אז ער האט דא, ער האט געשתדל'ט אויף די זאך, א זאך וואס ער גייט זיך איינרעדן אז די השתדלות האט אים געברענגט די ברכה, האט ער נישט געוואלט נעמען. דאס איז די חילוק פון די, פשוט צו פארענטפערן די צוויי פלעצער. איז, איז, איז אויב מ'רעדט שוין פון דעם, פון די מלחמה דארטן, דא א גרויסע חידוש, עס איז שטארק נוגע אין די לעצטע, אין די לעצטע תקופה, איז דא די, אין ספר, מ'קען עס נאכקוקן, ספר ילקוט מעם לועז, א באקאנטע ספר, ברענגט ער די מלחמה פון אברהם אבינו קעגן די קעניגן איז געווען, שטייט ער האט גענומען עפר, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא אין צוויי פלעצער אז נחום איש גם זו איז געגאנגען און ער האט גענומען פון די עפר פון אברהם אבינו פון די עפר און עס איז געווארן חיצים שטייט אין די גמרא אבער זאגט ער אז עס ברענגט ילקוט מעם לועז ברענגט אראפ פון א פריערדיגע אז ס'איז דאך געווען א באקאנטע מעשה מיט די רמב"ם איז געווען א דאקטער ביי עפעס א קעניג און ס'איז געווען דארט א צווייטער קעניג א גוי'אישער וואס האט נישט האט נישט פארגינט, האט ער געזאגט אז אז די רמב"ם היילט נישט ריכטיג אויס, בקיצור עס איז געווארן אז די קעניג האט זיך געמוזט מען רופט עס אריינמישן, האט ער געזאגט אז מען גייט מאכן א פארמעסט, יעדער איינער גייט אנגרייטן א סם, און יענער גייט מוזן טרעפן א רפואה, אזוי קען מען זען ווער עס איז בעסער, איז קודם האט מען אנגעהויבן אז די יענער האט געגעבן פאר די רמב"ם צו טרינקען עפעס א סם עפעס א קאלא איך ווייס נישט וואס, ער האט געטרינקען און ער האט ער האט געטראפן א רפואה, ער האט זיך אויסגעהיילט, און שפעטער איז געווארן די סדר פון די צווייטע זייט צו געבן צו טרינקען יענעם א פשוטע גלעזל וואסער, יענער נאך אפאר טעג איז איז געשטארבן, האט דער קעניג אים געפרעגט וועלכע סם האסטו האסטו געלייגט דארטן, האט ער געזאגט איך האב גארנישט געלייגט פשוטע וואסער, איז וואס איז יענער געשטארבן, יענער האט געהאט א פחד ער האט געזען אז עס ארבעט נישט, ער האט געמיינט אז עס איז א סארט סם וואס ארבעט נאר נאך אפאר שעה נאך אפאר טעג, פון די פחד איז ער געשטארבן, איז זאגט ער ברענגט די ילקוט מעם לועז. אז די מלחמה פון פון אברהם מיט די קעניגן איז אויך געווען, ער האט פשוט געווארפן עפר, עס איז נישט געווארן קיין חיצים, ער האט געווארפן עפר, ער האט זיך פארלאזט אויף די אייבערשטער געווארפן עפר, עס וועט שוין זיין גוט, און זיי האבן געזען מען ווארפט עפעס א שטויב, עס זעט אויס ווי עפר, ווער ווארפט דאס, ווער ווייסט וואס דאס איז, פון די פחד, פחד פון דעם זענען זיי געשטארבן.

שטייט דאך ביי בן נוח, ווייסט מען שוין אין פרשת נוח שטייט שוין אז די בן נוח איז אויך דא די איסור פון עריות, וואס עריות ביי א גוי איז נישטא קיין קרובים איז נישטא, ס'איז נאר דא אשת איש, ווי אזוי ווערט ביי אידן ווערט אשת איש דורך קידושין, ווי אזוי ווערט אשת איש ביי. בן נוח, עס שרייבט דער רמב"ם אין אנהייב הלכות אישות, אז ס'ארבעט דורך דעם וואס מען גייט אריין אין איין הויז, מען איז זיך מייחד אז מען גייט וואוינען צוזאמען, דעמאלטס ווערט זי אשת איש, און ס'ווערט צוריק אויס אשת איש דורך דעם וואס מאכט מען גייט נישט מער וואוינען צוזאמען, ס'האט גארנישט צו טון מיט צו מען האט א קשר איינער מיט די אנדערע צו נישט, מען וואוינט אין איין, מען איז זיך מייחד צו וואוינען צוזאמען, דעמאלס ווערט עס א פראבלעם פון אשת איש, אזוי ווערט אשת איש, אזוי אזוי שרייבט רמב"ם און אזוי אזוי לערנט מען פשוט פשט. איז דא איז דא איז דא איז דא א חידוש וואס די פני יהושע זאגט אין מסכת קידושין, דף י"ג עמוד ב' ווער עס וויל עס נאכקוקן, שרייבט ער אז די ענין פון א בן נח האבן מיר דאך געהאט געזאגט אז א בן נח ווערט אויס אויס אשת איש דורך דעם וואס זי גייט אוועק וואוינען ודבק באשתו דעמאלטס ווערט אסור און די פארקערטע ווערט צוריק מותר אבער זאגט ער א גרויסע חידוש די ענין אז א אלמנה מעג חתונה האבן מיט א צווייטע די חידוש איז נאר דא ביי כלל ישראל ווייל מען לערנט ארויס פון א פסוק וואס שטייט ביי מצות יבום שטייט אז אויב לא יסיר איש דמית החיצו נאר זי מוז חתונה האבן מיט די ברודער, פון דא איז מען מדייק, פון דא לערנט מען ארויס אין די גמרא אז יעדע אנדערע נאך די מאן שטארבט מעג מען חתונה האבן צוריק מיט א צווייטע. איז דא לעמפערטע ווארט איז די הלכה פון יבום איז דאך נאר דא ביי א איד נישטא ביי א גוי ממילא וויל די וויל די פני יהושע מחדש זיין אז לויט דעם איז די גאנצע א א א גוי א גויטע די מאן איז געשטארבן מעג קען מען נישט מער חתונה האבן מיט א צווייטע קען זיין קען זיין א מיידל פון אַכצן יאר חתונה געהאט מיט עפעס א שייגעץ

זאגט פארשטייט זיך ער ער רעדט נישט וועגן די פני יהושע'ס חידוש אבער סתם געזען אז ער זאגט ער בעצם אין די באר יוסף אויב ס'עט זיין צייט אניאגן ביידעס און אויב נישט מ'קען עס אליין נאכקוקן ברענגט ער זאגט דער בית הלוי אז אה אמרי נא אחותי את וואס איז דאן די ענין צו זאגן אז זי איז א שוועסטער וואס וועט העלפן. להסביר הדברים, עכשיו מי שירצה ליקח אותה בעוד שיש לה בעל, אין שום מקום שתתרצה לו לאישה, זי גייט נישט וועלן חתונה האבן אויב די מאן לעבט נאך, דאס הייסט אפילו ער רעדט נישט צו מען מעג יא צו מען מעג נישט, וועט נישט וועלן, ועל כן קודם לכל יהרגו לאברהם, קודם זאל מען אים הרג'נען, וחשבו שאחר כך כשתהיה פנויה בלא בעל תתרצה להנשא לו, נישט געהאט קיין פראבלעם צו מען מעג יא צו נישט, די פראבלעם איז נישט געווען צו מען מעג, פראבלעם איז געווען צו זי וועט וועלן חתונה האבן מיט אים, אויב די מאן, די ערשטע מאן איז געשטארבן, וועט זי וועלן מיט אים חתונה האבן, וועגן דעם האט האט האט האט אברהם אבינו געזאגט, אה, וועגן דעם האט מען געהאלטן אז א א פשוט'ע מצרי קען חתונה האבן מיט איר,

קיין וועג ארויס, דאס וואס ער ברענגט דא איז סתם צו ענדיגען מיט דעם באר יוסף, וואס ער זאגט דא אויך אויף די זעלבע זעלבע נקודה, א עס שטייט שטייט אין פסוק וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים על דבר שרה אשת אברהם, ברענגט נאכאמאל ס'איז געווען אשת אברהם, וואס דארף מען נאכאמאל זאגן אז ס'איז געווען אשת אברהם, ברענגט ער די. די ענין אז אז אז ביי א בן נח ווען ווערט זי מותר צו חתונה האבן כ כ כגרושה שלנו משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה ווען ער שיקט איר ארויס פון זיין הויז זי וואוינט נישט מער צוזאמען אדער ער גייט אוועק ביידע גייען דאס דעמאלטס ווערט זי צוריק מותר זאגט ער אז אז אז אויב שרה וואלט געזאגט בבית פרעה איך וויל נישט מער וואוינען מיט אברהם וואס ביי א גוי נישט קיין חילוק צו די מאן שיקט אוועק צו די פרוי גייט אוועק נישט נפקא מינה, איז אויב זי גייט יעצט זאגן אז זי וויל נישט מער וואוינען מיט אים גייט זי ווערן אויס אשת איש, איז מעג ער דאך חתונה האבן מיט איר, איז ממילא האט מען געזוכט איר צו איבעררעדן אז ס'ווענדט זיך אין איר זי זאל זאגן אז זי וויל נישט מער וואוינען מיט אים און דעמאלטס קען פרעה וואוינען מיט איר, זי זאגט ניין, על דבר שרה אשת אברהם זי האט א גאנצע צייט געזאגט. איך בלייב אשת אברהם איך גיי נישט איך גיי נישט ווערן א גרושה כאילו דאס איך גיי נישט איך גיי בלייבן א גאנצע צייט און ממילא דורך דעם האט זי גע'פועל'ט אז אז טאקע אז ס'זאל נישט ווערן ס'זאל נישט ווערן מיתה און ממילא איז זי געראטעוועט געווארן פון דארט. א וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון אין ארץ ישראל נול דרײַ זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פֿיר.